אה, אקעי. יא, אונז האלט מיר אזוי. וואס אה, לאמיר לאמיר מאכן א חזרה אויף די גאנצע זאך, יעדער איינער וואס איז נישט געווען. חזרה על רגל אחת. על רגל אחת, אונז האבן אנגעהויבן פון, נישט אלע שיטות, אלע שאלות, שיטות איז נישט קיין תירוצים. אונז האבן אנגעהויבן אז ס'איז דא אזא ווארט וואס הייסט נשמה, נישט א ווארט וואס הייסט, א ווארט וואס איז, און אונז נוצן עס זייער אסאך. פאר חסידים אין בארא פארק נוצט מען עס זייער אסאך, אפשר נישט נאר אין בארא פארק, אבער על כל פנים אין בארא פארק נוצט מען עס זייער אסאך, און מ'נוצט עס אין זייער אסאך אנדערע וועגן, אין זייער אסאך אנדערע הקשרים, זייער אסאך אנדערע קאנטעקסט, און וואס האט, מיינט זייער אסאך אנדערע זאכן, און עס איז איין גרויסן צומישעניש פון וואס בכלל עס רעדט זיך, יא, אזוי האבן מיר עס אנגעהויבן, און פרובירט אביסל צו ווייזן, צו מאכן אביסל די ארבעט. ווייזן פאר די עולם זאל אליין טראכטן וואס וואס ס'מיינט וואס וואס וואס טוט וואס דינט די ווארט נשמה ווען מ'זאגט עס אין א סענטענס יא מיר האבן גערעדט באריכות וועגן דעם נישט גענוג באריכות אבער נאר מסביר זיין וואס די פראבלעם איז אונז האבן אנגעהויבן אז אנהייבן אנהייבן צו פרובירן צו צענעמען יא, אויב מען וויל יא וויסן, נישט נאר סתם נוצן די זעלבע ווארטן אויף צען אנדערע וועגן וואס זענען זיך סותר איינע די צווייטע, נישט נאר ס'איז מ'וויי נישט נאר ס'איז דא זייער אסאך וועגן נאר מ'ווייסט בכלל נישט מה קרה פון וואס מ'רעדט וואס איז וואס איז די וואס איז בעצם אין אנדערע ווערטער וואס איז וואס איז בעצם די שאלה וואס די נשמה איז א תשובה פאר ווייסט ס'איז זייער גרינג צו זאגן א איד גלייבט אז ער האט א נשמה ווייל ס'שטייט אין תניא בסדר איז דאך נישט קיין נישט נאר, נישט נאר, איך ווייס נישט צו דו גלייבסט טאקע, צו דו ווייסט וואס דו זאגסט נאר, אבער דו ווייסט דאך נישט בכלל פון וואס מען, פון וואס, פון וואס ער רעדט. יא, מען דארף דאך וויסן פון וואס ער רעדט, אזוי ווי די מעשה פון איינער וואס האט נישט קיינמאל געזען א קאליר רויט, יא, אז ער קען נאכזאגן פון היינט ביז מארגן. איין משל, נאך אסאך משלים פאר די, פאר די נקודות וואס מען רעדט אויך באריכות, אונז האבן אויך גערעדט באריכות אז עס קען זיין אז, ס'איז דא סיבות, דאס, די זאכן האבן א היסטאריע, די זאכן האבן א, א לאנגע, א לאנגע, ביידע פון די זאכן האבן א היסטאריע, סיי דאס וואס ס'איז דא זייער אסאך אנדערע. זאכן וואס מ'זאגט היינט אין חדר זאגט מען צען אנדערע משמעות'ן פון די זעלבע ווארט, איז יעדע איינע פון זיי קומט בעצם פון א אנדערע ספר, עס קומט פון א אנדערע מקור, עס קומט פון א אנדערע סברה, עס קומט פון א אנדערע הכרח, און מ'לייגט אלעס צוזאמען, קיינע פון די זאכן שטימען נישט, אדער ס'קען זיין ס'שטימט, קען זיין ס'איז דא עפעס א סינטעסיס, אלעס קען שטימען צוזאמען, אבער מ'ווייסט נישט קודם פון וואס איז געקומען דאס, פון וואס איז געקומען יענץ, איז דאך סתם, סתם, ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך. און דאס איז די היסטאריע פון די צעמישעניש, יא? יא. אבער אז מ'קען גלייבן די בעל סעדיה גאון וואס נשמה איז קען מען גלייבן די בעל התניא אז ס'איז דא נשמה? מ'קען, מ'קען אלעס, אויב איז, איין מינוט, און בכלל איז נאך באלד חלבד זענען וועגן סעדיה גאון. כ'האב נישט געזאגט מ'זאל גלייבן ר' סעדיה גאון נישט די בעל תניא נישט דאס איז די מטרה. די צווייטע זאך האט אויך א היסטאריע, נאר נאך א וויכטיגערע היסטאריע אפשר וואס אונז רעדן אין יעדע שיעור אין יעדע סאבדזשעקט אין אנדערע אין אנדערע וועג אביסל, אז דאס וואס אונז היינט, ווייסן נישט באמת וואס די אלע זאכן מיינען, ווייסן נישט פארוואס, איך מיין ס'דא מענטשן וואס ווייסן יא אבער אין א אנדערע וועג, זיי ווייסן נישט פארוואס וואס די אלע מושגים טוען, באופן כללי אלע אלע מען קען רופן אלע מושגים וואס אונז רופן רוחניות, וואס מען רופט רוחניות אין לעיקוואד אין בארא פארק, דאס איז א א שם א גוטע באסקעט ווי ס'גייט אריין אלע זאכן וואס מען ווייסט נישט מער וואס זיי מיינען.

ס'איז זייער מסתבר, ס'איז קען זיכער זיין אז עט ליסט עט ליסט סאם אוו די קדמונים זענען געווען ראנג, ראנג איז נישט קיין עוולה, יעדער איינער מאכט מיסטעיקס, א מענטש, נאר גאט מאכט נישט קיין מיסטעיקס, אפשר אפילו גאט מאכט מיסטעיקס אבער כדי אונז אויסצולערנען, אבער מענטשן מאכן זיכער מיסטעיקס און ממילא צו זיין ראנג איז בכלל נישט קיין בושה, בכלל נישט קיין פראבלעם, אבער צו זיין משוגע דאס איז יא א בושה, אזוי מיין איך, זאגן זאכן וואס זענען סתם אבי גערעדט דאס איז יא א בושה, און וויבאלד איך האב גענוג אמונת חכמים, נישט נאר אמונה, איך מיין אזוי, אז די אמאליגע מענטשן זענען נישט געווען משוגע, קיינער איז נישט געווען, קיינער איז נישט געווען. און משוגע. יעצט די צווייטע נקודה וואס אונז רעדן, דאס זאגט בעצם אז אונז האלטן אז ס'איז משוגע. איך האב געזען וויטגענשטיין האט א אריכות וועגן דעם, רעלידזשעס לענגווידזש, איך זאג. ער זאגט אז ווען ווען ער איז נישט קיין מאמין, אזוי זאגט ער דארט, זאגט אז ווען ער הערט איינער זאגט ער גלייבט אין גאט אדער ער גלייבט אין שכר ועונש, איך ווייס נישט, ער גלייבט אין די גיהנום. ער זאגט נישט ער איז נישט אפילו סותר יענעם, אינטערעסאנטע ווארט, ער זאגט אז די עולם מיינט אז ווען ווען איינער זאגט ס'גייט זיין גיהנום אדער ס'דא אותו האיש געקומען און כ'ווייס נישט געגאנגען פארשידענע אמונות וואס מענטשן האבן, א צווייטער זאגט ניין, איז כאילו ס'איז א מחלוקת, שווה בשווה, איך פארשטיי דיך דו פארשטייסט מיר, איך זאג יא דו זאגסט ניין, ער זאגט אז דאס איז נישט ריכטיג, אז איינער פרעגט מיך וואס וואס געשעהט פון דער מענטש נאך ער שטארבט, ער זאגט איך זאג גארנישט. איך זאג, איך בין דיך נישט אפילו סותר, אויב איך בין דיך סותר, בין איך שוין אין דיין וועלט, דאן קען מען חולק זיין צו איך בין גערעכט צו דו ביסט גערעכט, ס'איז א סייענטיפיק שאלה, איינער זאגט אז קאפס זענען, פלעסטיק קאפס זענען העלטי, איינער זאגט אז פאום קאפס זענען העלטי, יעדער איינער ווייסט וואס מיינט העלטי, יעדער איינער ווייסט וואס די אלע ווערטער אין די סענטענס מיינען, ס'איז נאר א מחלוקת וועלכע איז ריכטיג, וועלכע שטימט מיט די מציאות. אבער איך זאג, ווען איינער זאגט מיך אז, איך ווייס, די נשמה גייט מגולגל ווערן אין א פיש, איך ווייס נישט קיין איין ווארט, כ'האב נישט קיין מושג וואס דו רעדסט וועגן. קיין איין ווארט וואס דו האסט געזאגט נישט, איך נישט איך בין מחולק, ניין נישט א פיש, א אנדערע מענטש קען יא זיין, אבער בכלל א מענטש אויך נישט, מען קען מחולק זיין, דאס איז ווען מען, אונז זענען אלע שעירן די וועלט, אבער ער זאגט אז ער שעירט נישט די וועלט, און אז איינער פרעגט מיר, זאגט ער איך האב נאר איין זאך צו ענטפערן, ווען איינער פרעגט מיך וואס, נו וואס האלטסטו? די מענטשן ווערן א פיש אדער נישט? איך האב קיינמאל געטראכט, איך טראכט נישט וועגן דעם, נישט איך האב קיינמאל נישט געהאלטן, איך טראכט נישט וועגן דעם, מיין מערכת המושגים, מיין מחשבה האט נישט, מיין שפראך האט נישט קיין ווארט פאר די גאנצע סענ, די גאנצע נושא וואס דו פרעגסט מיך האט נישט קיין ווארט. ווייל ער ווייסט וואס נשמה איז? ער ווייסט נישט, איך קען, די אנדערע, פארגעט, איך בין נאר מסביר די נקודה אז מען ווייסט נישט, און יעצט דאס און אנדערע וועג פון זאגן, ער זאגט דאס, ער זאגט, ער האט געזאגט א מעשה, איך גיי נישט אריין, ער האט געזען עפעס איינער טוט עפעס א, ער איז געווען אין די מלחמה דארט אין די ערשטע וועלט מלחמה, ער האט געזען איינער טוט עפעס א, שלעפט עפעס א הייליגע, א גוי'אישע זאך ס'זאל אונז מעגן חוזק מאכן, יא ניין, עפעס א טיפש, און האט זיך מיטגעשלעפט זיין, אין אזא באם, אין עפעס אזא, אזא שעלטער, וויאזוי הייסט דאס, אזא בולעט פרוף, אזא בולעט פרוף באקס, און מיטגעשלעפט אביסל הייליגע ברויט פון די, פון די קלויסטער. ער זאגט דו ביסט נישט ראנג דו ביסט צודרייט, מ'גייט אין מלחמה ברענג מיט ברענג מיט בולעטס ברענג מיט שווערד דאס פארשטיי איך, אליין ברענגט ראנג בולעטס האט געמאכט א טעות, אבער דו ברענגסט מיט די ברויט ביסט אינגאנצן פאררוקט אראפ פון זינען, איך מיט דיך רעדן נישט בכלל. דאס איז א גוטע משל פאר אז ער זאגט אז אזוי קוקט עס אן, איך מיין אז אונז קוקן עס אן אסאך זאכן אזוי, אונז פשוט דאס איז די גאנצע שמועס איז אראפ פון זינען, ס'איז פלעין ס'שטימט נישט ס'מיינט נישט גארנישט אין מיין שפראך אין מיין עולם המושגים אין מיין וועלט פון זאכן וואס איך פארשטיי, עס מיינט נישט גארנישט, דאס איז די עיקר פראבלעם מיין איך וואס אונז האבן מיט אזוי זאגן די באסקעט פון זאכן וואס אונז רופן. אבער אגעין, נאכאמאל, ווייל ער האט נישט פארשטאנען וואס נשמה איז, ווייל לויט די פשט פון רבי סעדיה איז די נשמה די ספיריקל. א מינוט, ס'קען זיין, ס'קען זיין, אין הכי נמי, דאס דארף מען, דאס דארף מען טון, א מינוט, איך בין מחולק מיט אים, איך זאג נישט אז מען קען נישט, איך בין נישט מסכים מיט אים אז ס'איז מוכרח אז זיין וועג פון טראכטן איז ריכטיג, אין הכי נמי, אויף דעם דארף מען טראכטן.

איז דאס איז די דאס איז די צווייטע פראבלעם און די פראבלעם האלט איך טאר נישט זיין די פראבלעם עס קען נישט זיין אז אז די אמאליגע מענטשן זענען געווען משוגע און אויב זענען געווען אויב זענען נאר אונז משוגע און משוגע מיינט אינקלודינג די וואס האלטן מ'דארף יא גלייבן האלט איך אז עס איז משוגע יא די אלע ברסלב'ער זאגן א מצוה צו זיין משוגע בסדר ער ווייסט דאך אויך נישט וואס ער רעדט אבער. ווייל אויב ער וואלט געהאלטן אז מען דארף נישט אז ס'איז נארמאל אז ס'קען זיין וואלט ער געזאגט אקעי מ'דארף מכריע צו די צד ער זאגט דאך נישט דאס ער זאגט מ'דארף גיין מ'דארף אויסקרויסן די גאנצע מושג וואס הייסט וואס הייסט שכל יא אין אנדערע ווערטער שכל איז דאך אויך א נישט קיין פשוטע זאך שכל מיינט דאס וואס אונז רופן וואס אין די עולם הזה הייסט שכל איי נאו דאס איז אמת דאס איז איך רעד נישט פון יענע נקודה איך רעד פון די וואס די מענטשן וואס זאגן אז מ'דארף איך זאג נאר די צו זאגן אז מ'דארף מ'איז מחויב צו גלייבן אדער מ'דארף גלייבן אז מ'דארף גלייבן נארמאל און אט דאס דאס איז נאר א הודאה אז דער וויטגענשטיינס אפיקורס איז גערעכט, אז בעצם איז משוגע, נאר איך האלט פון זיין משוגע, אקעי. דאס איז נאך נעקסט לעוועל, רייט? נישט אז איך האלט אז דו ביסט ראנג און איך האלט אז מאכסט א טעות, ניין! איך בין מסכים אז ס'איז טאקע משוגע, נאר משוגע איז גוט! משוגע איז גוט, עקזעקטלי, משוגע איז גוט, אקעי. דעי לעוועל, פון דעי לעוועל, פון דעי לעוועל דיסקאשען איז שוין. וויטגענשטיין איז אן אמת אפיקורס. א וואס? די ריכטיגע, וויטגענשטיין איז אן אמת אפיקורס.

אונז, איך מיט דיך, האבן נישט קיין שום, אזוי ווי א פלאג וואס עס פיט נישט אריין, יא, ער איז נישט א כופר, די אייפאון איז נישט כופר אין די ענדרויד פאון, ער פלעין רעדט נישט, עס האט נישט קיין שטעקער וואס שטעקט זיך איין אין צווייטע אריין, לויט ווי מענטשן רעדן דאך נישט צו נאר, אויב די, עקזעקטלי, אויב די רעגליר, עקזעקטלי, ווייל ער שטופט זיך יא אריין און פארברענט, דאס איז א כופר, אבער א נארמאלע זאך, ער פלעין, איך האב נישט קיין וועג צו רעדן מיט דיך, און וועגן דעם, ס'איז זייער וויכטיג, וועגן דעם איז נישט קיין כופר, און וועגן דעם אמת'דיג, היינטיגע צייטן איז נישטא קיין כופרים.

אבער ער האלט יא. ער זאגט נישט קיין נעבעך אפיקורס ווי דער רבי חיים. איך ווייס נישט אויב ס'איז, קען זיין ס'איז נעבעך, ס'איז באונס דאס. ניין ס'איז באונס, ס'איז באונס ווייל רוב מענטשן, רוב מענטשן חוץ פון מיך, רוב מענטשן חוץ פון ווער ס'קומט אין די שיעור וואס כאפט אז מ'קען יא כופר זיין אין די בעיסיק מושגים, מ'קען טראכטן וועגן זיי, רוב אנדערע מענטשן פארשטייען דאס נישט, מיינען זיי זיך כ'האב טאקע א אונס, כ'מיין שוין די אונס איז נישט די ריכטיגע ווארט.

איז אלץ מסביר נאך און נאך די צווייטע פראבלעם וואס וואס איז דא און ממילא די אלע שיטות אלע פינף טויזנט שיטות אלע עלף שיטות רבי סעדיה גאון ברענגט נשמה קיין איינעם פון זיי מיינט נישט צו גארנישט צו די צו די היינטיגע מענטשן אפילו צו די וואס גלייבן יא מיינט עס גארנישט נאר זאגן אז מען דארף זיין משוגע אקעי קיצור איז דאס איז דאס איז די און און וואס איך טענה, דאס האט אויך א היסטאריע, דאס איז די וויכטיגע די וויכטיגע זאך, דאס האט אויך א היסטאריע, ס'הייסט דאס וואס מענטשן טראכטן איז משוגע, איז נישט איז נישט ס'איז נישט גלייך ביי אלע מענטשן אין אלע דורות, אפילו נישט אין איין דור איז נישט גלייך, ווייל למשל איך קען אפילו, לאמיר נישט זאגן קיין משלים, יא, פארשטייסט אז ס'איז נישט גלייך אין איין דור אויכעט נישט, ס'איז זייער וויכטיג צו כאפן דאס, איך האלט אין דעם נאך איין מינוט וועגן משוגע, חילוק פון משוגע און ראנג, אז איינער קומט מיך און ער זאגט אז דו ווייסט. איך האב שוין געזאגט די משל, אבער איך גיי עס נאכאמאל זאגן, אז כ'ווייס די אמת'דיגע ליבאוויטשער רבי, און די ליבאוויטשער רבי איז נישט משיח, און מיינט נישט אז ער גייט ברענגען משיח, עס מיינט נאר אז זיין שווער איז געווען משיח, און ער האט געוואלט ברענגען משיח, און עס האט געקענט זיין אין עפעס א דקות, יא, און איך קוק אויף אים, און זייער שיינע שטיקל תורה, אבער איך ווייס נישט ווי עס הייבט זיך אן די גאנצע זאך.

אין אנדערע ווערטער, די שמועס מאכט סענס, און איינס איז א מחלוקת צו דער רבי מאכט איז משיח מאכט סענס. לכל הדעות, אפילו כמעט, כמעט, אפשר איז דא איין. אבער ווייסט וואס משיח איז? לפי שיטתם ווייסן זיי, יא אוודאי. זיי לעבן אין די וועלט, און ער גייט אריבער, ער גייט אריבער קיין בארא פארק, די גאנצע שמועס איז משוגע, ס'איז נישט א הווא אמינא, מ'דארף נישט אפפרעגן ווייל ס'שטייט אין די בעק, אין די מראה מקום, די לקוטי שיחות שטייט אנדערש, ס'איז פלעין, פלעין נישט גערעדט צו די זאך, יא. פשוט ווען א ס'איז פלעין משוגע, און אזוי איז זייער אסאך וויכוחים, די עכטע אינטערסאנטע וויכוחים אדער די וואס פלעצער וואס ס'איז דא אמת'דיגע מחלוקי דעות אמת'דיג ביסודות, יסודות'דיגע חילוקי דעות איז נישט אז איינער זאגט אויפן צווייטן איך האלט דו ביסט נישט גערעכט אבער מ'דארף נישט מ'דארף געבן דריי שקל פאר קופת העיר ווען צו מאכן די סגולה פיר שקל ארבעט עס, ס'איז נישט דאס מיינען דו ביסט אינגאנצן אראפ פון זינען איך ווייס נישט וואס דו רעדסט יא. וועגן דעם וואלט איך געוואלט זאגן, איך טראכט אסאך מאל אז דאס איז סתם נאר א ווערטל, אבער אז די גמרא זאגט כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דעבודה זרה, יא? אז מ'קען זאגן א ווערטל, נישט די אמת'דיגע פשט, אבער מ'קען זאגן א ווערטל אז דאס מיינט עס. ליצנות מיינט אז דו זאגסט מיך עפעס, און איך זאג, פ, משוגע, איך דינג זיך אפילו נישט, איך האב פינף און צוואנציג ראיות אז דאס איז ריכטיג. זאגט די גמרא, דאס איז נאר אמת פאר עבודה זרה.

אבער ס'איז די זעלבע נקודה, דאס אז חוזק מאכן מיינט אז ס'איז בכלל נישט אפילו א הוה אמינא, ס'איז נישט בגדר בכלל, וועגן דעם מ'דארף מ'דארף די חוזק מאכן, דאס וואס אונז לערנען פארזייטישע ספרים און ס'קוקט אונז זענען משוגע, דאס דארף מען אויך פארשטיין די היסטאריע דערפון, און די היסטאריע דערפון געווענליך, סיי עס איז דא ממש א היסטארישע באזיס וואס מ'קען טרעיסן אין היסטארי ווען און וואס ס'איז געשען אז מענטשן האבן אנגעהויבן צו טראכטן אז די זאכן זענען משוגע. און איך קען אביסל רעדן איין נקודה הלכה למעשה היינט, און צווייטענס ס'איז אלעמאל תלוי אין וואס אונז רופן, וואס אונז רופן, וואס איז מעטאפיזיקס, אין אנדערע ווערטער די יסודות'דיגע וועגן פון ווי אזוי מען פארשטייט די וועלט, אין אנדערע ווערטער, איך זאג נאך אלעמאל דאס, למשל אז א מקובל זאגט, אונז גייען רעדן וועגן דעם, אז א מקובל, איינער זאגט, כ'מיין נישט א מקובל, אז א פיטאגאריען זאגט אז די נשמה פון א מענטש קען אריינגיין אין א קי און דאס הייסט גלגול אדער עפעס אזוי,

ער זאגט יא איך האב חילוקים. אבער על כל פנים אויב דאס איז א נשמה דעמאלטס דער איינער וואס זאגט אז א נשמה קען טאנצן פון א מענטש צו א קו איז ער פלעין משוגע. יא ווייל ס'איז בכלל ס'איז אזוי ווי דו זאגסט אז א ער זאגט אויף א ער זאגט ממש א משל אזוי אזוי ווי איינער זאגט אריסטו זאגט די משל אויף גלגולים אז אזוי ווי איינער זאגט אז די ס'איז דא פארשידענע חכמות אויף די וועלט יא ס'איז דא חכמת המוזיק און חכמת ה. קארפענטרי יא, חכמה פון מאכן, ווי זאגט מען אויף אידיש? טישלער, א טישלער, נישט א טישלער, טישלער איז איינער וואס טוישט געלט. ניין, א סטאלער הייסט עס, איינער וואס מאכט טישן. איז דא צוויי חכמות יא, איז מען קען זאגן כאילו אין יעדעס, אין א פיאנא ליגט חכמת המוזיק, אין א טיש ליגט חכמת הטיש מאכן יא, עט זאגט איינער. ווייסט עס קען זיך מאכן א גלגול, אמאל מאכט זיך אז די חכמת המוזיק גייט אריין אין די טיש און די חכמת הטיש גייט אריין אין די פיאנא, דאס איז גלגול, דאס איז איין וועג פון פארשטיין נשמה למשל, אבער דאס זאגט דאס זאגט ער דאס ביסטו גאנץ דו מאכסט פלעין נישט קיין סענס, די חכמה פון מוזיק איז די חכמה וואס מאכט מוזיק, די חכמה פון טישן איז די חכמה וואס מאכט טישן, ס'איז נישט מעגליך לאמיר זאגן אז די חכמה איז עפעס א דבר קאנצעפט יא, מ'קען טראכטן פון די חכמה עבסטראקט פון די פיאנא, אבער ס'קען זיכער נישט אריינגיין אין א טיש, וואס מיינט די טיש גייט אנהייבן צו זינגען? אויב עס גייט אנהייבן זינגען, עט עס זיין א פיאנא, שוין, אבער ווי לאנג ס'איז נישט קיין פיאנא איז עס א טיש, איז נישט, עס מאכט אפילו קיין סענס די די זאכן, נאר וויאזוי מאכט עס סענס? אויב דו האסט א אנדערע קאנצעפט וואס הייסט אז א נשמה איז עפעס א עפעס א וויאזוי מען זאגט א דבר נפרד, א סעפרעט זאך, גאנץ א סעפרעט זאך, ס'קען זיין פאר א מענטש איז געבוירן און געווען עפעס א היכל הנשמות, א א א מחסן פון נשמות דארטן און ס'גייט ארויס און אריין און אזוי ווייטער. און דעמאלטס קען מען אנהייבן צו טראכטן צו ס'קען גיין פון איין מענטש צו א צווייטן, די זעלבע קען ריסייקלען און אזוי ווייטער, יא? און דאס איז נאר איין לעוועל, כדי דאס זאל קענען זיין דארף מען אפילו נאך טיפער אז ס'קען זיין בכלל אין די וועלט אזעלכע סארט זאכן, רייט? נשמה איז דאך נאר איין מקרה פרטי, איין עקזעמפל פון אזא סארט זאך וואס ס'קען עקזיסטן אין א מחסן אין הימל, יא, די שאלה איז צו עס איז דא מחסנים אין הימל בכלל, וואס מיינט דאס בכלל? פאר נארמאלע מענטשן היינט איז עס משוגע, סתם אין הימל איז דא עפעס סטארעדזש הייזער וואו מען לייגט אריין נשמות, וואס, עס מיינט גארנישט די ווערטער, אויב עס מאכט סענס, אויב עס איז דא אזא זאך, עס איז קען זיין עס איז דא אזא זאך, פלעיטא האט געהאלטן אז עס איז דא אזא זאך אין סאמע סענס, אויב עס איז דא אזא זאך. וואס די גמרא זאגט רעדט, קען זיין סתם א משל, אבער איך ווייס נישט, איך ווייס נישט וואס די גמרא מיינט, אבער לאמיר זאגן אויב עס איז, איך ווייס איך ווייס איך ווייס. ווייסט? אה, קען זיין. כ'רעד נישט יעצט פון קיין גמרות, יעצט רעדסטו שוין מראה מקום. איך זאג נאר פון די קאנצעפט. אויב ס'קען זיין, כ'רעד נישט אפילו פון נשמות אין הימל, אויב ס'דא אין הימל למשל, די אייבערשטער האט עפעס א אוצר ה, נישט נאר נשמות, אויב ס'דא אוצרות, קען דאך זיין ס'איז דא אסאך אוצרות, אוצר המלאכים, אוצר השלג שטייט אין איוב, יא? אוצר שלג, אוצר הברד, אקעי, ס'איז דא אויך די אוצר הנשמות. קען זיין. אויב די גאנצע זאך איז נישט אמת, אפשר העכסטנס א משל, דעמאלטס קען נישט זיין קיין אוצר הנשמות אויך נישט. סאו, דאס ווייז איך נאר. און דעמאלטס, אויב ס'איז, די משוגע איז תלוי אין די לעוול. ווען איינער זאגט אז ס'איז משוגע, פשט, ווען איינער הייבט אן פארציילן א גאנצע מעשה און דיין שורש נשמה איז אויף די צווייטן שטאק פון די אוצר הנשמות און איך בין די ערשטע שטאק און דו דארפסט מיך דינען איז אויב ס'דא א אוצר הנשמות איז ער ראנג ווייל ס'איז דיך ווייל גראדע מיין נשמה וואלט געווען אויף די העכערע שטאק אבער אויב עס איז נישטא קיין אוצר הנשמות איז ער נישט ראנג נאר משוגע. שטימט די חילוק? אבער ס'קען נישט זיין קיין אוצר הנשמות ווייל מאכט נישט קיין סענס. און דאס איז דאס איז די צווייטע זאך וואס אונז וואס אונז האבן געלערנט און ממילא וועגן דעם. האבן אונז פרובירט, ווי האלט איך דא? וועגן דעם האבן אונז פרובירט אביסל צו צו ווייזן, אנהייבן צו ווייזן דאס און פון די פון די פון די מקורות וואס הייבן אן צו רעדן, פרובירן צו ווייזן, ס'דא נאך זאכן וואס איך וויל ווייזן, אבער פרובירן צו ווייזן וואס פאר א סארט איידיעס, וואס פאר א סארט, ווי אזוי. געוויסע מעגליכקייטן וועגן וויאזוי מען פארשטייט די וועלט קענען אונז מאכן פארשטיין נשמה אין געוויסע וועגן און אזוי ווייטער און אויך דאס איז איין זאך און דאס איז די צווייטע זאך און די זעלבע זאך די ערשטע זאך צו פארשטיין ווי אזוי פון ווי אזוי קומען די אלע זאכן און דא איז דא נאך איין וויכטיגע זאך וואס איך דריטע זאך די דריטע זייער וויכטיגע זאך וואס אונז וואס האבן געלערנט דא וואס האבן געלערנט לעצטע וואך בקיצור איך וועל עס זאגן אביסל קלארער אין די קאנטעקסט פון רב סעדיה גאון דא אז ס'איז דא פאר יעדע זאך אויב איך פרעג אויב איך זאג אזא שאלה פון ווי קומט די דעפענישען פארוואס פארוואס רעדן אונז וועגן דעם פארוואס וואס די פוינט דערפון עס קען האבן צוויי אנדערע פוינטס צוויי אנדערע זייער אנדערע מעשיות און מען דארף קענען פארשטיין די די צוויי מעשיות פון ווי זיי קומען און ווי זיי גייען איינע פון די מעשיות איז די מעשה פון. וואס אונז רופן אלעמאל די מעשה פון עקרי הדת, אדער פון דאגמעס פון אידישקייט, יאפ. אין אנדערע ווערטער, אזוי ווי אונז האבן געזאגט, רב סעדיה גאון למשל, זיין קאנטעקסט איז בעיקר דאס, די קאנטעקסט, הגם נאכדעם גייט ער אריין אין פון פון מצד השכל, מצד עצמו, אבער זיין קאנטעקסט איז אלעמאל בעצם דאס. און כ'קען עס ווייזן א מינוט. זיין שאלה איז, כדי, למשל. פאר אים, ער טראכט אזוי, מען קען טראכטן נאך סי, נאך סיבות פארוואס מען דארף א נשמה פאר די ריזן, אבער ער טראכט אזוי, ער טראכט, ס'דא שכר ועונש, יא, יעצט שכר ועונש, אויב ס'זאל גיין אויף די וועלט אלע שכר ועונש, וואלט נישט געווען קיין פראבלעם, יא? ליידער ליידער זעהט עס נישט אויס אז אלע שכר ועונש געשעט אויף די וועלט, ממילא דארף מען ווארטן אויף. סאמטינג עלס, אידער אויף עולם הנשמות, לויט רב סעדיה גאון בעיקר לויט פשט חזל אויף בעיקר אויף תחיית המתים, אנדערע ווערטער, אמאל אמאל וועט זיין צוריק צוריק אויפלעבן די טויטע מענטשן, דעמאלטס וועט היטלער בראטן אין גיהנום און כ'ווייס נישט וואס און און די אנדערע מענטשן וועלן וועלן מאכן א לעבן, און דאס איז דאס דאס איז שכר ועונש, יא אונז דארף ממילא כדי דאס קען ארבעטן דארף מען האבן אז ס'זאל זיין ווי מ'זאגט אלעמאל סאמטינג וואס סורווייווט דעט, יא ס'דארף. נשמה, עטליעסט אין די סענס, עפעס דארף קענען, דאס דארף נישט זיין קיין רוחניות'דיגע נשמה וואס מען רעדט, עס דארף זיין א נשמה בגדר אז עס זאל קענען איבערלעבן די די חברה קדישא סיטועשאן, דאס דארף עס קענען טון. אבער פארוואס איז עס וויכטיג? נישט ווייל איך קעיר וועגן, איך בין א סייענטיסט, ס'גייט מיך אן וואס געשעט ווען א מענטש שטארבט, סתם איך בין נייגעריג, נישט ווייל איך בין נייגעריג, איך בין איך בין א איד און איך וויל זאגן, גיין זאגן אין שול פאר די עולם זאל נישט זינדיגן, ווייל זיי גייען גיין, נישט ווייל ס'דא א נשמה זאל מען נישט זינדיגן, ווייל זיי גייען כאפן כאפן פעטש אין עולם הבא, אויב איז נישטא קיין נשמה. איז דאך נישטא קיין עולם הבא, אז ס'קען דאך נישט זיין קיין עולם הבא, ממילא מוז איך מוז איך מוכיח זיין ווייזן אז ס'איז דא א נשמה כדי דאס זאל שטימען, יא? דאס איז איין איין דער דער רב סעדיה גאון איז זיכער מער ווייניגער דאס איז דער ריזען פארוואס ער דארף בכלל א נשמה, אויב ס'זאל געווען אויב ס'זאל געווען אזוי ווי אין צייט פון די חומש אז די אלע שכר ועונש גייט אויף עולם הזה וואלט מען געקענט אויף נישט דארף זאגן קיין שיעור וועגן נשמה ווייל ס'וואלט אלס געווען בסדר. יא? מ'קען זאגן נאך סיבות, מ'קען, ס'קען זיין נאך רוחניות, נאך אזעלכע סארט סיבות פארוואס מ'דארף זיין א נשמה, למשל, למשל גלגולים פון רמבן איז געקומען צו פארענטפערן אויך די זעלבע קשיא נאר אין אנדערע וועג, כ'ווייס נישט פארוואס ער דארף עס האבן, אבער פארוואס איז צדיק ורע ל, די תירוץ איז אז אין פריערדיגע וועלט האט ער געזינדיגט. יא יא, אוודאי, אין ספר איוב. די רמבן, די רבי משה בן נחמן האט געזאגט אז ס'דא א פראבלעם, די תירוץ פון רב סעדיה גאון, כ'וויל דערמאנט זיין בקיצור, כ'וויל נאר זאגן, כ'זאג עס נישט למצד עצמו, נאר צו געבן א משל, די תירוץ פון רב סעדיה גאון, וואס די תירוץ פון חזל מער ווייניגער, אז הייסט נישט אז מען באקומט עונש אין עולם הזה, אין עולם הבא, נעקסט טיים, דאס איז גרייט אלץ גוט אז אלעס הייבט זיך אן בלאנק. און לויט די מענטשן וואס זענען שלעכט אויף דער וועלט וועט מען באקומען שכר און וואס זענען גוט אויף דער וועלט וועט מען באקומען עונש. וואס איז אז א בעיבי ווערט געבוירן און עס ליידט שוין, האט מען דאך שוין נישט די תירוץ, וואס האט ער געטון שלעכטס צו ליידן? גארנישט, דער רמבן זאגט אז די קשיא בלייבט אפילו עס העלפט נישט עולם הבא, רב סעדיה גאון זאגט אז עס העלפט יא, ווייל מען קען זאגן מען וועט אים מפצה זיין, באקומען שכר קעגן דעם וואס ער מאכט נאכאלץ א שויש, עס איז נישט קיין יושר, עס מאכט נישט קיין סענס פארוואס מען זאל געבן קודם פעטש נאכדעם צוריק געבן. יא יא אוודאי. און ער זאגט אז ס'איז א סוד און דאס. און זאגט די רמבן איך האב א תירוץ פאר דעם תירוץ אויף די קשיא און נאך אזעלכע ענליכע קשיות וואס בלייבן שווער אפילו נאך די תירוץ פון עולם הבא איז אז ס'גייט גלגול אין פריערדיגע גלגול האט ער געזינדיגט און ממילא איז א בעיבי ליידט ל"ע א בעיבי ליידט ער געזינדיגט גארנישט ניין ער ליידט ווייל זיין זיידע זיין ער האט אליינס געגעבן דער בעיבי וואס ער ליידט, ער איז געווען היטלער אין די פריערדיגע וועלט. ס'מוז אבער זיין, ער זאגט אז די נשמה איז דארט און ער ליידט מיט. יא, אוואדע, אוואדע, אוואדע, אוואדע, אוואדע, יעצט דאס, די למשל די אוואדע, איך האב נישט געזאגט די ווארט קאנטשעס, דו האסט געזאגט די ווארט קאנטשעס, ס'מוז זיין אין א געוויסע סענס די זעלבע מענטש, זיכער מסכים, וואטעווער, די נשמה, די זעלבע נשמה, די זעלבע מענטש, איך ווייס נישט וואס ס'מוז זיין.

איך וויל נישט אריינגיין אין דעם, אבער ס'איז א גוטע, און ס'איז אויך נאך א גוטע משל פון א זאך וואס איז תלוי בהנחה קדומה, ווייל דו האסט א הנחה קדומה, א הנחה, א בעיסיק הנחה, וואס ביסט נישט דן אויף דעם, וואס זאגט אז אז יושר מוז זיין וואס א מענטש פילט. בסדר? בסדר? ס'איז א הנחה. ס'קען זיין אז אביעקטיוו, האט נישט צוטון מיט וואס ער פילט, אז א מענטש, אז א מענטש האט פארלוירן זיין זינען, אזוי געווארן א אלזהיימערס, די אלטע נאצי, די גאנצע יענע, די גאנצע דער דזשאן, דזשאן, וויאזוי הייסט ער, איז געווען א אלזהיימער, האט ער נישט געדענקט. ס'איז געווען עפעס א אכט און נײַנציק יעריגע נאצי וואס האט געהארגעט אידן דארט אין די אין די דאס מען האט אים אריינגעשטעפט אין קאורט אין א ווילטשעיר און ער ווייסט פארשטייט זיך נישט מיט זיך מ'גייט אים לייגן אין די תפיסה יעצט ווייל די זעלבע שאלה וואס זאל מען לייגן ס'איז א גוטע שאלה
אבער ס'קען זיין אז פשט איז ס'איז א שלעכטע זאך.

אפשר האט בי ד געווען דינער. רבינו, איך זאג נאר, איך וויל נאר מסביר זיין, איך זאג נאר נאך א משל, אז דאס קען זיין א אילוץ, א ראיה, א הכרח, א סיבה פארוואס מען דארף רעדן וועגן א נשמה, כדי עס זאל קענען זיין גלגולים, און דאס איז טאקע א אנדערע סארט נשמה ווי תחיית המתים דארף זיין, אביסל, עס האט אנדערע, עס האט אנדערע קריטריונים, עס האט אנדערע דרישות, עס האט אנדערע תנאים וואס עס דארף האבן כדי עס זאל שטימען. די זעלבע זאך אויב איינער וויל זיין, איך וועל זאגן נאך איין דריטע זאך און גענוג. די זעלבע זאך אויב איינער וויל זיין די תניא, אדער נישט נאר די תניא, די רמב"ם, אסאך פריערדיגע מענטשן, און זאגן אז וואס די תניא'ס לשון אז עיקר עבודת האדם איז להגביר הנשמה על הגוף. יא. דאס דארף א דריטע סארט נשמה. אויב אזוי דארף מען גלייבן אין א נשמה. צו זיין א ליבאוויטשער דארף מען גלייבן אין די נשמה, נישט נאר וועגן די שכר ועונש, און נישט נאר וועגן גלגולים, נאר וועגן עבודת השם. ווייל די גאנצע עבודה איז געבויט אויפן נפש אלוקיות זאל זיין שטערקער ווי די נפש הבהמית און אזוי ווייטער. נישט פון דעם. יא, דאס דארף א אנדערע סארט נשמה. אין איין וועג דארף עס זיין א אנדערע סארט נשמה, עס דארף האבן א געוויסע מיענינג פאר די נשמה זאל פאר יעצט, יא. די אלע נשמות וואס האבן גערעדט ביז יעצט, קען זיין אז עפעס א עצם לוז בלייבט, צו עפעס א גלגול וואס דו ווייסט נישט פון דעם בלייבט, אלעס גוט. אבער פאר די תניא'ס נשמה דארף עס זיין נשמה מיינען עפעס א געוויסע יוס איך ווייס נישט פונקטליך וואס, עפעס א געוויסע מדריגה פון דעת אדער עפעס א געוויסע זאך וואס אונז קענען אונז קענען זען אין די וועלט אדער זען אדער טון מיט דעם, וואס ס'קען ס'קען פועל ס'קען טון עפעס אין די וועלט און ס'דארף זיין אנדערש פון די גוף, זייער אנדערש, אין א געוויסע וועג, און ס'דארף אויך זיין צוזאמען, ס'איז א גאנץ אנדערע קאמפליצירטע זאך וואס דארף שטימען כדי מ'זאל קענען זאגן די זאך אז ס'דא. א מחלוקה צווישן די נשמה און די גוף, אדער די צוויי נשמות, האועווער יו וואנט טו קאל איט, דאס איז נאך א קאמפליצירטע זאך, און מען זאל קענען רעדן פון דעם, אדער מען קען עס אנדערע וועג פון עס רעדן איז, מען דארף זאגן אז די נשמה האט מער אפאר פארטס, א נפש מיט מדריגות, דאס איז באמת פלעיטא, מדריגות אין נשמה, דאס איז נאך א נאך א גאנצע חקירה וואס עגעין פאר פאר אידישקייט איז עס וויכטיג, פאר די סארט אידישקייט איז עס וויכטיג, אין א גאנץ אנדערע וועג, יא דאס זענען דריי דריי דריי דוגמאות למשל פארוואס די נשמה איז וויכטיג פאר פאר אידישקייט זאכן. פאר פאר דאגמא פאר פאר עיקרים. יעצט די גאנצע שמועס, און רב סעדיה גאון בעיקר איז מיט אן די נקודה פון שכר ועונש פון תחיית המתים. מ'וועט זעהן אז זיין סארט נשמה שטימט זייער גוט מיט די סארט מיט די סארט צורך. יעצט די גאנצע שמועס, איך וויל ווייזן אז דאס איז כ'האב א הסבר פון רב סעדיה גאון וואס שטימט מיט דעם. וועגן דעם, אויב וועט קוקן רב סעדיה גאון דא אין די מאמר וואס מ'האט אנגעהויבן צו לערנען. רב סעדיה גאון האט דאך אין זיין סדר, און מ'האט געלערנט וועגן דעם לעצטע וואך, ער זאגט עס נאר קלארער, רב סעדיה גאון האט זיך זיין סדר, ער זאגט אז יעדע זאך גייט ער זאגן.

אין אנדערע ווערטער, דאס אז דא א נשמה, דאס איז נישט דירעקט א עיקר פון אידישקייט, מען דארף שוין ארומגיין וואס וואס גלייבט א איד אז דא נשמות. מיר האבן גערעדט לעצטע וואך אויך וועגן די רמב"ם, קען זיין ס'איז פלעין א דזשענעראל כלל, דאס איז א סייענטיפיק פאקט, און אזוי ווייטער, אבער איך מער קלאר אין די קאנטעקסט פון רב סעדיה גאון, און דאס איז נישט די זאך וואס ער אינטערעסירט אים באמת. סך הכל ער אינטערעסירט אין די נשמה כדי ס'זאל זיין מעגליך פאר שכר ועונש אין די וועג וואס ער פארשטייט עס צו עקזיסטן.

די חלק. ס'זאל זיין שכר ועונש אין טויזענט יאר פון יעצט. רייט. עקזעקטלי. ס'זאל זיין קאנעקטעד מיט דיך. די אייבערשטער קען מאכן נייע זאכן אבער ס'איז אינטערסאנט. א קשיא, א גוטע קשיא. עס איז דא תירוצים. דאס איז א גוטע קשיא אבער לעטס הי אסומט אז אין די תורה שטייט אז אין די וועלט איז נישט דא קיין שכר און עונש אדער עטליסט נישט גענוג כ'ווייס נישט די עיקר שכר ועונש נאר וואס ס'איז ממשיך צו לעבן א שטיקל נשמה און דאס גייט צוריק אריין אין די גוף שפעטער. נישט צוריק אין א צווייטע מענטש לעתיד לבוא. נאר אין בעולם הבא מיט תחיית המתים. ממילא דארף זיין א נשמה זאל האלטן די קשר אינדערצווישן יא סדארף זיין איינער אזוי ווי א. ווען מענטש קען לעבן ביז לעתיד לבוא וואלט נישט געדארפט זיין קיין נשמה. אין הכי נמי. און מען קען בכלל פרעגן מען קען בכלל פרעגן ס'וואלט געדארפט זיין קען גראדע זיין אז סאיז דא אבער פאר אידישקייט וואלט נישט געדארפט זיין עס מאכט זיך. אה קען זיין גראדע זיין סאיז דא. אסאך זאכן זענען גראדע דא סאיז דא אסאך שטיינער און זאכן סאיז נישט וויכטיג רייט למשל מען קען טאקע פרעגן א קשיא אויב תחיית המתים איז פשוט אין א געוויסע צייט.

וועגן דעם מיין איך אז סעדיה גאון איז טאקע נישט אזוי וויכטיג דאס אז די נשמה איז וואס סאיז וויאזוי סאיז געמאכט פון די שטערנס וואטעווער ער גייט זאגן אויב סאיז אנדערש איז א אנדערע פשט אין פסוק סאיז נישט די ערגסטע זאך אויב וועסט זאגן אז נישטא שכר ועונש דאס איז די ערגסטע זאך אבער אבער שוין אז עד כאן די הכרח פאר די דאס אבער אויב מאיז א גוי אדער אויב מאיז א איד אזוי ווי די רמב"ם'ס אידן וואס זיי ווילן וויסן די אמת מצד עצמה זיי ווילן נישט נאר וויסן די אמת כדי זיי זאלן קענען אויספירן קעגן די גוים וואס האקן אויף אונז. ס'איז דאך נישט אינטערעסאנט, מען דארף דאך אויך וויסן פלעין וואס די מציאות איז, דעמאלטס איז די נשמה זייער אינטערעסאנט מצד עצמה, נישט נאר זייער אינטערעסאנט, ס'איז אפשר איינע פון די מערסט אינטערעסאנטע זאכן. דאס איז א גאנץ אנדערע שיטה, און ס'איז אויך דא שיטות וואס בויען אידישקייט אויף דאס, סאו וועגן דעם וועט עס אויך זיין וויכטיג אין יענע, דעמאלטס, ס'וועט זיין אין יענע סענס, אבער.

זאגט די פסוק זאגט דו גלייבן די פסוק דארף מען נאר ברענגען א ראיה די פסוק מיינט נישט א משל אקעי אבער בעצם דעטס אלל הי קען געט אבער דעמאלט דעמאלט דארף ער אנקומען צו די סייענס אבער ער איז נישט באמת אינטערסירט בפשטות איז ער נישט אינטערסירט אין די סייענס מצד עצמו אבער אנדערע מענטשן זענען יא אינטערסירט אין די סייענס מצד עצמו און מענטשן אזוי ווי ווער?

באט האסט דאך פארגעסן די עיקר זאך, וועיר דו ווי געט די איידיע פאר דיס טינג, וואס פעלט עס אויס דעי טינג, מען האט שוין עפעס א זאך מען האט קיינמאל נישט געזעהן, דארף מען מעיין זיין צו ס'איז בלוט אדער אין די בלוט אדער א וואסער אדער א לופט אדער א פייער אדער א זייער קליינע פייער מען קען נישט זעהן, כ'ווייס נישט אויב ס'איז עלעקטריק אדער נישט, אלע מיני שיטות, מען דארף דאך וויסן פארוואס ס'פעלט אויס בכלל. אין אנדערע ווערטער וויאזוי איז עס א סייענטיפיק שאלה? תירוץ איז אזוי, אז נישט בכלל נישט שטימט בכלל נישט ווייל די לענגווידזש רייט, זאגט ער וואס איז דען נשמה אדער איז נשמה, און ער גייט זאגן דען אין די ערשטע שיטה אז א נשמה איז ער בעיסיקלי נישט, סאו סאו וואס וואס הייסט די נשמה איז נישט אויב ס'איז דעמאלטס איז נישט סאו וואס הייבט זיך שוין די שאלה? די פירסט שיטה איז, איך וועל ריעדן איך וועל דיך מסביר זיין די ערשטע שיטה אין א מינוט, די ערשטע שיטה וואס איז פינף שיטות איז.

אז ווען די מענטשן האבן געזאגט האבן גערעדט פון נשמה די סייענטיסט די אלט ענשענט סייענטיסט אפשר וואס די תורה זאגט ווייס איך נישט פרעגן אורי אבער די ענשענט די די די און די אמאליגע סייענטיסט אדער פילאזאפיע וואס איז אמאל געווען די זעלבע זאך ווי סייענס האט געפרעגט וואס איז נשמה האבן זיי נישט געמיינט צו זאגן מיט די ווארט נשמה אדער נפש וואטעווער די ווארד איז זיי האבן נישט געמיינט צו זאגן די זאך וואס עס גייט שטארבט נאכן קבר פליעט עס ארויף אין הימל און אזוי ווייטער דאס איז טאקע איין פרט וואס איז אבער וואס ער האט געמיינט איז בכלל א זאך וואס יעדער איינער איז מסכים, וואס יעדער איינער קען זעהן. און וואס ער האט געמיינט איז סימפלי, די מאוסט פשוטע וועג, די פאקט אז ס'דא זאכן, מענטשן און חיות, וואס זיי לעבן, זענען לעבעדיג. לעבעדיגקייט. חיות. עלייוו. יעדער איינער קען פארשטיין, דאס דאס דארף מען נישט קיין, דאס איז נישט קיין קאנטערווערשעל זאך, דאס איז נישט קיין מחלוקת, מ'איז דאך אלץ היינט מסכים, נאר זעהן וואס מ'איז נישט מסכים. און יעדער איינער איז מסכים אז דו גייסט, מאכסט אויף דיינע אויגן זעהסטו ס'דא שטיינער מיט.

א א שטיי א לעבעדיגע זאך א א לעבעדיגע זאך א זאך וואס ער זאגט נישט וואקסן, וואקסן איז נישט די איינציגע זאך, ס'דא ביימער וואקסן נישט, לאו דווקא אז ס'וואקסט, א מענטש ווען ער איז שוין גרויס וואקסט ער נישט, אבער ס'רוקט ער רופט עס מאוומענט, ער רוקט זיך, ער טוט עפעס, אן אז עפ ער טוט ער טוט זאכן פון זיך אליינס, און און ער האט זיין זיין אריסטאטעלס לענגווידזש איז געווען זיין פרינציפעל די זאך וואס מאכט אים זיך רוקן איז אין אים, נישט אין דרויסן, נישט א שטיין דארף מען שטופן, הגם ס'קען זיין שטיינער מאוון

מענטשן, איך וויל זאגן נאך איין זאך ביי די וועי וואס איז זייער וויכטיג ווען מען האט גערעדט וועגן א נשמה, ווייל עס גייט זיין וויכטיג דא אויך א נשמה איז נאך אויך אז נישט נאר דעם, לאמיר רעדן אלעס פון א מענטש, יא עס איז אנדערש א מענטש פון א בוים איז אביסל אנדערש, א בוים האט עפעס וואס ער פון זיך אליינס האט בעטעריס, נישט ער איז נישט איינגעפלאגט אין א קארד וואס שטופט אים, נאר בעטעריס, דעטס די משל, ווי קומט ווי קומען די בעטעריס, א גוטע שאלה, דארף מען טאקע לערנען סייענס, נעטשור, נעטשורעל סייענס אדער נעטשורעל פילאזאפי צו פארשטיין פון ווי עס קומט, אבער עס איז עפעס אנדערש פון א ביי, א בוים האט נישט קיין, א ביין, א שטיין האט נישט קיין בעטעריס, דארף מען איינפלאגן.

פרעגן דיך, יא. ס'דא א מער בעיסיק זאך וואס מענטשן טוען, אדער אפשר אויך בהמות, אבער וואס מענטשן טוען וואס למשל שטיינער עט ליעסט טוען נישט. וואס איז עס? דו ביסט, דו טראכסט נישט אין א גרויסע לעוועל, דארפסט דאך פארשטיין א ביסל פשוט'ערע זאך. ער סענסעס, ער סענסט. אלעס, ער הערט, ער זעהט. ביי, סענסעס, אלל סענסעס. ער קען סענסן, רייט? ער ווייסט. ער קען עסן און פראסעסן, ס'דא אינסייד. אקעי, אמת אמת. דאס האבן טאקע ביימער אויכעט לכאורה אין סאם סענס. יא, דאס איז וואס איך זאג. אבער לאמיר, אקעי, עס קען זיין דאס איז א חילוק פון א מענטש און א בוים, אבער איך האב נישט געוואלט ווייזן אז א מענטש, עס איז דא די צוויי זאכן, עס איז דא אז ער קען זיך טון עפעס, אזוי ווי אריסטו האט געזאגט, זאג מען ער קען זיך עפעס טון זאכן פון זיך אליינס, דאס הייסט לעבעדיג, און א מענטש האט עפעס נאך מער, ער ווייסט דאך וואס ער טוט, נישט ער ווייסט, וויסן איז נישט די ריכטיגע ווארט, וויסן איז אפשר נאך א לעוול, א דריטע לעוול, אבער אפילו א חיה האט דאס, ער קען זען אז עס איז דא דארט א בוים און ער גייט צו עס, יא? אין אנדערע ווערטער, ער האט א געוויסע חוש, דאס רופן אונז חושים. ער ווייסט וועגן די וועלט ארום אים. רייט? אפילו א, אפילו א ענט, אפילו א אינזעקט ווייסט. ער איז נישט א בוים, זייער קליינע ידיעה, כ'בין מסכים, אבער ער האט, ער האט סענסעס. דאס איז א חידוש'דיגע זאך, ס'איז נישט קיין, מ'קען עס אפשר מסביר זיין מאטעריאליסטיש, איך ווייס נישט אריין. אבער ס'איז עכ"פ דבר, דבר מעניין, רייט? עפעס איז אנדערש, איך דארף נישט זיין קיין מאמין און גארנישט צו אריינקומען אין סייענס שול און פרעגן רבותי וואס גייט דא פאר מיט דעם אז ביימער טוען גארנישט, און נישט נאר זיי טוען גארנישט זיי ווייסן גארנישט זיי פילן גארנישט, משא"כ פיש פילן עפעס אדער ענטס פילן עפעס און ביימער אפשר אויך פילן איך ווייס נישט ביימער אבער ביימער אטליעסט וואקסן וואס זיי יא און אריסטו האט געמאכט אזא סדר למשל ביימער שטיינער טוען גארנישט ביימער וואקסן חיות פילן אויך, און מענטשן טוהן אפילו נאך מער, רייט? יעצט קענסטו טראכטן אפילו ווייט, מענטשן טוהן זאכן וואס איז אפילו מער, נישט נאר מענטשן ווייסן, ער קען אפילו טראכטן, ער קען האבן עבסטרעקט מחשבות, איז א פאקט, יא? א מענטש קען אויך, ווער זאגט ער קען וויסן וועגן זיך, צו אלע חיות, אפשר די חיות קענען אויך, סאו ווי האו טו געט טו דיס קוועשן, אבער דעטס אנאדער ספעשל טינג דעט פיפל דו, איטס דזשאסט א פאקט, זעלבע זאך מענטשן. ס'דא נאך א זאך מענטשן האבן וואס איז מ'רופט מידות. דאס איז אן אינטערעסטינג טינג. מענטשן קענען האבן קארעדזש, מענטשן קענען האבן פחד, מענטשן קענען האבן אהבה, מענטשן קענען האבן ליבשאפט, מענטשן קענען האבן התפעלות, אלל קיינד אוו טינגס לייק דעט. כ'ווייס נישט אויב אפשר ביימער קענען עס אויכעט טון, כ'ווייס נישט. שטיינער קענען עס זיכער נישט טון, און חיות אפשר קענען עס טון, אבער מענטשן קענען נישט טון. אבער דער איז סאמטינג גאוינג אן היר. רייט נאו פוט אלל דיס טינגס טאגעדער, פארגעס פון די אלע פרטים וואס מ'גייט אריין א אנדערע מאל, פוט אלל דיס טינגס טאגעדער יו געט סאמטינג קאלד ליווינג יומענס, לעבעדיגע מענטשן. דאס אן אנדערע ווארט פאר דאס איז דזשאסט מענטש נשמות, נפשות. דאס איז דאס דזשאסט די ווארד, איט דזשאסט מינס דעט, איט דאזענט מין עניטינג מאר דען דעט, אין דיס סטעפ, רייט? א מענטש, אוודאי, קען זיין א טויטע מענטש טוט נישט קיין איינע פון די זאכן, נישט ער וואקסט, נישט ער פילט, נישט ער טראכט, נישט ער האט מידות, נישט ער פילט, נישט ער האט ליב, נישט ער האט פיינט, ער האט נישט גארנישט, רייט? סאו די חילוק פון א לעבעדיגע מענטש צו א טויטע מענטש איז. וואטעווער די ליסט, קענסט מאכן א לענגערע ליסט, כ'האב געמאכט א דזשענערל ליסט, דאס וואס די גאנצע ליסט כולל איז קען מען עס געבן איין ווארט און מ'רופט דאס א סוקי רייט א סאול א נשמה א נפש אזוי רופן אונז עס אויף יווניש אדער אויף לשון הקודש אפשר אויכעט ער איז לעבעדיג יעצט וואס איז דאס די לעבעדיגקייט נאו ווי קען סטארט טינקינג אבאוט די קוועשן וואט איז איט. דאס איז אינטערעסטינג, עס קענען זיין סייענטיסטס, זיי מוזן טראכטן, זאכן האבן דאך א ריזן, האבן דאך א סיבה, וואס איז דאס די, אדער עס האט אטליעסט א דעפענישן, עס איז עפעס, וואס איז דאס די לעבעדיגקייט, ווי, איז עס א זאך, איז עס, וואס מאכט עס זיך רוקן, וואס מאכט אים טון די זאכן, אה, יעצט הייבט זיך אן א שאלה, קען זיין עס איז גארנישט, קען זיין, אזוי דאס איז א פאקט, קען זיין, קען זיין, קען זאגן גארנישט, דא הייבסט, יעצט פארשטייסטו אז די ענסער, איטס נאט לייק נח מיט די גימל, פרעגסט וואס איז דאס וואס א לעבעדיגע מענטש, כ'וועל זאגן א לעבעדיגע מענטש איז א לעבעדיגע מענטש, וואס דארף ער זיין עפעס. א זאך, א שטיין וואס קען זיך רוקן, דאס הייסט א לעבעדיגע זאך. אזוי זאגן טאקע רוב היינטיגע, רוב היינטיגע מאטעריאליסטן זאגן מער ווייניגער דאס. א מענטש איז א מער קאמפליצירטע קאמפיוטער, א קאמפיוטער לעבט נישט, אין אנדערע ווערטער, ער האט נישט אמת'דיג אמת'דיג עפעס אין זיך וואס מאכט אים טון גארנישט, רייט? אלעס וואס ער האט, האט ער באקומען פון ערגעץ, מ'האט צוזאמגעשטעלט די סיליקאן מיט דאס, ביז ס'איז געווארן א קאמפיוטער. אקעי, א מענטש איז דאס, אביסל מער קאמפליצירט, אביסל ווייניגער קאמפליצירט. דאס איז א מענטש, דאס איז, איי זעסטעך אז ער האט עפעס, יא, אין הכי נמי, ער האט עפעס, אבער דאס וואס ער האט איז נישט עפעס אנדערש

ארגאניזעישן איז א קאמפליקעטעד ווארט ווייל ס'גייט דיך אנגיין ברענגען וויי ווייט, אבער יא פאר די ארגאניזעישן אדער די פאנקשאן, א צאמשטעל, א וועג וויאזוי ס'טוט עפעס וואס איז געשען מיט עס, און מ'קען יעצט קען מען אביסל טראכטן אנדערע וועגן וויאזוי דאס צו דיסקרייבן אזוי ווייטער. דעמאלטס האט אבער א עפל מאשין אויך א נשמה. אין הכי נמי, ס'האט נישט, אין אנדערע ווערטער ס'איז נישטא קיין נשמה ספעשל פאר א מענטש, א עפל מאשין האט א נשמה פון עפל מאשין, און א מענטש האט א נשמה פון א מענטש. פאסט זיך אבער די ווארט נשמה אויף א עפל מאשין, לויט די פשט. אין האלף וועי, ביקאוז איט'ס נאט דעט אלייוו, וואס הייסט איך מיין איך מיין די עפל מאשין.

נכון אבער ס'איז דא עפעס א מיענינג פאר די ווארט נאטירליך. דאס קען מען נאך צוריק אנציען, א טויטע גוף קען מען נישט צוריק אנציען. ניין, און דעמאלטס איז עס בעסער. אבער איך מיין ס'איז ס'איז אנדערש, ס'איז א אנדערע קעטעגארי. ס'איז דא א ווען די, ס'איז א נארמאלע, ס'מאכט סענס צו רעדן וואס די חילוק, ס'הייסט און און פאר ס'געווען די קענסט פרעגן אזוי, מ'דארף כדי ס'זאל זיין טעלעפאנס דארף עס זיין א מענטש זאל עס מאכן. ניין, אין א סערטען סענס, דא וואס מענטשן ווערן קאנפיוזט וועגן דעם, אבער ס'איז נאך אלץ נישט קיין נאטירליכע זאך, אין אנדערע ווערטער, מען דארף נאך אלץ א מענטש זאל גיין און מאכן א פאון און אריינלייגן די אלע זאכן די בעטעריס זאל זאל ארבעטן, כ'מיין שוין קיין א בוים דארף נישט קיין מענטשן, אין הכי נמי אויב ס'דארף יא א מענטשן קען מען זיך דרייען אויף די עדזשעס פון די זאכן קען מען זיך אנהייבן צו אנהייבן צו דרייען, אבער ס'איז נאך אלץ אמת אז אזוי ווי ער זאגט אז מאשינען און קארס זענען נישט קיין נאטירליכע זאכן, ביימער זענען יא, וואס איז טאקע די חילוק? א בוים האט אויך עפעס וואס מאכט עס, וואס איז פונקטליך די חילוק? וואו שטייט די גדר? יש לעיין! פאר ס'געווען מאשינס איז געוען אביסל גרינגער צו ווייזן די גדר, אבער ס'איז נאכאלץ דא עפעס א חילוק. כ'האב דיר געזאגט די חילוק, יא? כ'האב דיר געזאגט איינמאל די מעשה פון אריסטו? די חילוק איז ווען מען באגראבט א א בוים וואקסט א א טיש וואקסט ארויס א בוים נישט א טיש, יא? קענסט געדענקען אריסטו'ס מעשה? דאס איז די חילוק פון נעטשרעל זאכן, דאס הייסט נאטירליך איז עס האלץ, דאס איז א נאטירליכע פאקט, א טיש איז א מענטש האט קובע געווען אז די האלץ זאל זיין א שטיקל טיש אז ס'נישט ס'בלייבט נישט מצד עצמו ס'נישט מוליד א, גוט, ס'איז נישט מוליד קיין מוסר אויב אז קאמפיוטערס וועלן מוליד זיין נאך קאמפיוטערס דעמאלטס וועט מען רעדן ווייטער אבער ביז דערווייל זענען זיי נישט מוליד. א טיש וואס קומט ארויס פון די פון די האלץ איז א יש מאין. ניין ס'נישט יש מאין ווייל א מענטש האט עס געלייגט ס'איז יש מי מי יש פון די מענטש'ס מח פון די מענטש פון די פון די בורא וואס האט עס געמאכט.

יא יא מלאכותי מיין איך צו זאגן יא אויסגעארבעט ס'איז ס'איז איך געדענק נישט וויאזוי די ווארט אויף ענגליש ארטיפישעל ס'איז געמאכט יא ס'איז געמאכט ס'איז א ארט וואס? מה שאין כן די בוים איז א נאטירליכע זאך די זעלבע זאך אז ס'באגראבן טויזענט טויזענט אייפאונס וועט נישט קיינמאל ארויסוואקסן קיין עפל בוים. אינטערעסאנט, אפילו עס איז עפלעך, עס וואקסט נישט קיין עפלעך, מה שאין כן א עפל, אפילו עס איז אויך דארף מענטשן און ביימער, עס וואקסט ארויס אליינס נייע עפלעך, דאס איז א חידוש, דאס קען נאר דער אייבערשטער ביז דערווייל, און ביז מענטשן האבן, דאס איז, דאס איז אנדערשט.

ברעק אוט דעט קוועשאן, איט סטיל מעיקס סענס טו קאם ענד עסק וואט מעיקס ליווינג טינגס ליווינג? און וואס מיינט א נשמה? און אויב איינער זאגט אין הכי נמי, נשמה איז גארנישט, נשמה איז די די ארגענעזעישאן פון די זאך אז דאס איז אזא סארט מאשין וואס זעט אויס ווי א בוים, בסדר, דאן זאגט ער עפעס, אבער ער האט נישט אפגעפרעגט מיין קשיא, ס'דארף נישט מיר דינגען ארויס וועגן דעם, ווען זעסטו איינער פרעגט א קשיא וואס איז דאס א נשמה און פרעגסט, דו זאגסט אז מענטשן קוקן עס אן, די אלע אלטע מענטשן זענען משוגע, אריסטו אליין אויך, ער הייבט אויך אן אזוי, ער זוכט נישט פרואוון אז ס'איז דא א נשמה, ס'איז דא א נשמה, יעצט דארף מען מיינען אז סאקרעטיס אויך אין זיין. יעדער איינער זאל ליינען די פידא, און סאקראטעס הייבט אן, ווייל יעדער איינער ווייסט אז ס'איז דא א נשמה, לאמיר יעצט טראכטן צו ס'גייט איבער לעבן טויט, צו די נשמה שטארבט אויך ווען די גוף שטארבט, מ'קען דאך אים קוקן, משוגע, יו מיסינג די עיקר חסר מן הספר, דאס הייסט די נשמה שטארבט, ווי, דו האסט דאך נאכנישט געוויזן אז ס'איז דא, אבער דאס איז דאס אז ס'איז דא, דאס מוז יעדער איינער מסכים זיין בעצם, די שאלה איז נאר צו די לעבעדיגקייט איז דא עפעס וואס לעבט, וואס איז לעבעדיג נאך די טויט פון די גוף, דאס פארשטיי איך, דאס איז א גוטע שאלה, דאס מאכט סענס, תלוי וואס דו מאכסט די לעבעדיגקייט און אזוי ווייטער, אבער די פאקט אז לעבעדיגע זאכן זענען לעבעדיג. איז כמעט נישט דא קיין מחלוקת, מ'קען מ'קען מחולק זיין אבער עטליסט איט מעיקס סענס, טאטאל סענס טו טאלק אבאוט איט, און אף קאורס ווי אזוי מ'פארשטייט לעבעדיגע זאכן, דאס איז גופא די שאלה פון נשמה, וואס מיינט אז א זאך איז לעבעדיג, וואס מיינט עס, וואס מאכט עס, וויאזוי ארבעט עס, וואס מיינט עס, דאס איז טאקע די שאלה, אפשר לעבעדיגע זאכן מיינט זאכן וואס האבן די פייער וואס אונז רעדן, דאס איז אלעס גוטע שאלות, אבער דזשאסט די קוועשן מעיקס סענס עד כאן, און ס'איז נישט קיין משוגענע קוועשן, שוין דאס איז גענוג פאר היינטיגע שיעור.